האלט מיר הלכות לשון הרע כלל ב', זאגט די חפץ חיים בכלל זה יבואר דין לשון הרע באפי תלתא בכל פרטיו, ס'דא א הלכה פון לשון הרע באפע תלסה, לשון הרע וואס ווערט געזאגט פארנט פון דריי מענטשן, זאגט די חפץ חיים אז די כלל גייט מען מבאר זיין די הלכה ובו י"ג סעיפים, סעיף א', אסור לספר לשון הרע על חברו אף שהוא אמת, אפילו בפני יחיד. און וכל שכן בפני רבים. דער חפץ חיים מאכט אזוי ווי א הקדמה וואס איז באמת דברים פשוטים וואס אונז האבן שוין געזען, ס'איז דא א איסור צו רעדן לשון הרע אפילו טאמער ס'איז אמת, אפילו טאמער ס'איז נאר פארנט פון איין מענטש, און שוין אפגערעדט טאמער ס'איז פארנט פון א רבים איז דאך זיכער א פראבלעם, און וכל שיתרבו השומעים ווי מער מענטשן גייען עס הערן גייט דאך זיין א גרעסערע פראבלעם פאר דער וואס רעדט לשון הרע, ווייל זיין חבר מתגנה יותר על ידי זה, ער ווערט מער און מער פארשעמט אז מער מענטשן הערן עס. וויבאלד שנתפרסם גנותו בפני כמה אנשים, שוין אפגערעדט אז דורך דעם איז ער מכשיל אנדערע מענטשען צו הערען לשון הרע, דאס א זאך וואס איז דבר פשוט, סאו דאס איז די ערשטע סעיף דא אין דעם כלל, און די חפץ חיים מיינט מיט דעם אוועקצונעמען דאס וואס קען זיך הערען, וויבאלד ס'איז דא א אנגענומענע זאך פון אפי תלתא, ס'איז באמת געבויט אויף א גמרא, אז כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא, יעדע זאך וואס איז געזאגט פארנט פון דריי מענטשען, לית בה משום לישנא בישא. איז נישט דא אין דעם קיין לשון הרע. זאגט די חפץ חיים, ס'קען זיך דאכטן, מענטשן הערן אזא גמרא, מ'האט עס שוין אמאל געלערנט, מ'האט געהערט האלבע ווערטער, איז עפעס א היתר פון אפי תלתא, די מענטשן קענען מיינען אז מ'מעג גאר רעדן לשון הרע פארנט פון דריי מענטשן. די חפץ חיים לייגט אראפ א יסוד, און איז מבאר באריכות דא אין באר מים חיים, אוודאי איינער וואס רעדט לשון הרע פארנט פון דריי איז עובר, ס'נישט דא קיין שום היתר אויף דעם, און ער גייט דורך באריכות דא אין באר מים חיים, די ערשטע פאר אותיות מבאר באריכות פונקטליך אלע שיטות הראשונים מסביר צו זיין די גמרא וואס איז פשט פון די גמרא, און אויף דעם האט ער געבויט דאס ער האט געזאגט דא אז איינער וואס רעדט לשון הרע פארנט פון דריי מענטשן אוודאי איז אסור, און די היתר פון אפי תלתא איז א אנדערע זאך וואס אונז גיימער זעהן אין די קומענדיגע סעיף סעיף ב', ומה שנמצא היתר בדברי חזל לאומרו בפני שלושה, דאס וואס מען טרעפט א היתר פון לשון הרע, טאמער ס'ווערט געזאגט פארנט פון דריי מענטשן, זאגט דער חפץ חיים דאס רעדט זיך אין א אופן בדבר שאינו גנאי גמור, ס'איז נישט א זאך וואס איז א קלארע גנאי, דאס מיינט די זאך וואס ער רעדט איז נישט א זאך וואס איז באמת א שאנדע, נאר ס'ווענדט זיך וויאזוי מען זאגט עס ארויס. והדיבור שלו יש לו שני פנים. וענין כזה ידוע שתלוי לפי הדיבור. ס'ווענדט זיך וויאזוי ס'ווערט ארויסגעזאגט. די מענטש וואס דערציילט עס, וויאזוי ער דערציילט עס. זאגט דער חפץ חיים, דווקא אזא זאך וואס די זאך אליינס באמת איז נישט קיין גנאי, ס'איז נישט קיין שאנדע. ס'איז א זאך וואס ס'ווענדט זיך וויאזוי מ'זאגט עס ארויס. אזא זאך האבן חזל מתיר געווען אויב מ'זאגט עס פארנט פון דריי. פארוואס? ווייל חזל האבן פארשטאנען אויב דאס איז א זאך וואס ס'ווענדט זיך וויאזוי מ'זאגט עס ארויס, און ווייל ער זאגט עס פארנט פון דריי, איז איינמאל א מענטש רעדט פארנט פון דריי אנדערע מענטשן, דריי איז שוין א רבים און ס'גייט אנפאנגען צו גיין ווייטער און ווייטער, איינמאל ער האט עס געזאגט פארנט פון דריי גייט עס גיין ווייטער, גייט יענער מענטש אויף וועם ער האט גערעדט געוואר ווערן וואס ער האט געזאגט, חברא חברא אית ליה, ממילא האבן חזל געזאגט אז ס'איז זיכער אז ער גייט עס נאר ארויסזאגן אויף אזא אופן וואס עס גייט נישט זיין קיין גנאי, וויבאלד ער ווייסט יענער גייט געוואר ווערן אז ער האט עס געזאגט, ממילא אזא אופן איז נישט קיין פראבלעם צו זאגן פארנט פון דריי. א זאך וואס איז טאקע נישט קיין גנאי, נאר ס'וואלט ווען געקענט זיך הערן ווי א לשון פון גנות, אבער ווייל ער זאגט עס פארנט פון דריי גייט ער זיכער נישט זאגן א לשון פון גנות. און דער חפץ חיים געבט א משל ונצייר דבר אחד, לאמיר געבן איין משל און פון דעם גייט מען פארשטיין אויף אלע אנדערע משלים. למשל מען פרעגט איינעם ווי איז דא פייער? און ער געבט א זאג דארטן שם ימצא שמבשלין תמיד בשר ודגים, דארטן קאכט מען אייביג פלייש און פיש. איז דאס וואס ער האט יעצט געזאגט אז דארטן קאכט מען אייביג פלייש און פיש, דאס איז א זאך ס'ווענדט זיך וויאזוי ער האט עס ארויסגעזאגט. ער קען עס ארויסזאגן אויף אופן וואס איז בכלל נישט קיין גנאי, ווייל די זאך באמת איז דאך טאקע נישט קיין עוולה, דאס אז יענער קאכט אייביג פלייש און פיש. למשל, ס'קען זיין יענער האט א גרויסע הויז, א גרויסע שטוב, האט אסאך קינדער, באשעפער געהאלפן האט אסאך געלט, אדער האט אייביג געסט, און אויב מ'פרעגט אים ווי איז דא פייער און ער זאגט דארטן איז דא פייער, איז נישט קיין שום פראבלעם. און די זעלבע זאך בענין אבק לשון הרע, ווענדט זיך וויאזוי מען האט עס ארויסגעזאגט. אבער דאס איז א זאך וואס ס'קען אבער יא ווערן ארויסגעזאגט א לשון פון גנאי. ממילא אזא זאך האבן חזל מתיר געווען פארנט פון דריי. דער חפץ חיים פירט אבער אויס, אבער טאמער ער זאגט עס טאקע אויף אזא אופן וואס מען זעט קלאר, און ער זאגט עס ארויס אזא אופן אז ער וויל פארשעמען יענעם, איז הגם באמת די זאך איז נישט קיין גנאי, די עצם זאך אז יענער קאכט פלייש און פיש איז נישט קיין גנאי, אבער טאמער ער זאגט עס ארויס, אויף אזא לשון, ער זאגט עס מיט אזא אופן ווערט עס אנגערופן אבק לשון הרע, דאס טאר מען נישט זאגן אפילו פארנט פון דריי.